טאלקינג בוקס, דזשואיש פאבליק לייברערי אין מאנטריאל, רעדנדיגע ביכער, אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, אויף צארישע קאטארגע פון העל אייביג, כסת נמודרא, קאפיטל נײַן. געליינט, אבי איגלפעלד. סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן האט מען מיר פון טורמע- קאנצעלאריע מודיע געווען אז אין א וואך ארום וועל איך אוועקגעשיקט ווערן מיטן עטאפ קיין מאסקווע אין טורמע בוטירקי וואס איז דעמאלט געווען פאררעכנט פאר איינער פון די הויפט קאטארגע צענטראלעס אין רוסלאנד. אין בוטירקי וועל איך דארפן זיין ביז עס וועט קומען מיין ריי אוועקגעשיקט צו ווערן אין א

ווען דארט אונטערן געוועלב פון פעסטונג טויער איז דורכגעפירט געווארן דער תליה אקט ביים ערשטן מאל. ביי דער ערשטער איבערלעבונג פון א תליה דורכפירונג האט די גאנצע באפעלקערונג פון טורמע דער הויפט דער פאליטישער קאלעקטיוו דורכגעפירט א פראטעסט אקציע וואס האט אנגענומען דעם כאראקטער פון א נאכט בונט פון אן אויפשטאנד דורך שטורעמען די טירן אין די קאמערן און אויסברעכן די שויבן פון די פענסטערן.

דער הויפט די וואס זענען געווען פאר'משפט אויף קאטארגע טערמינען. דער צארישער טעראר וואס האט זיך אראפגעלאזט איבער'ן לאנד האט אין די קאטארגע צענטראלעס אנגענומען שרעקליכע פארמען, שטראפן איבער שטראפן, קארצער צושטאנדן איבער אלע קאמערן, פיזישע ברוטאלקייט מצד די וועכטער און עלטסטע, קלעפ און אפילו שמיץ, שלעפן אין די אונטערשטע קעלערן פון טורמע און דארט שמייסן איבערן נאקעטן לייב ביז צעקאטעווען דאס לייב אויף בלוט-וואונדן. דער ווידערשטאנד פון אלע פאליטישע איבער די מערסטע טורמעס, א ווידערשטאנד וואס האט אנגעהאלטן זייער לאנג, איז איינגעבראכן געווארן אדער דער ווידערשטאנד איז געקומען צו זיין לעצטן פונקט. אויב נישט אויפגעבן אים, איז נישטא קיין אנדער אויסוועג, סיידן אלע זאלן אין די קאמערן באגיין זעלבסטמארד, קיין הילף פון דרויסן פון דער געזעלשאפטלעכער ווירקונג און מיינונג מיט וועלכע די צארישע מאכט האט זיך יארן לאנג זיך גערעכנט איז מער נישט געווען, פשוט דערפאר ווייל די גאנצע געזעלשאפט אליין איז געלעגן אונטערן פחד פון טעראר, נו, אננעמען דעם וועג פון זעלבסטמארד אדער לאזן זיך אויסגעשאכטן צו ווערן האט אוודאי נישט געהאט קיין זין. זעלבסטמארד איז טאקע פון קיינעם אין די טורמעס נישט אנגענומען געווארן, איך געדענק נישט קיין איין זעלבסטמארד אקט, איז געבליבן דער איינציגער וועג, אונטערווארפן זיך דעם גורל, מאכן שלום וויפיל עס לאזט זיך, מיט די צוגעמשפט'ע טערמינען און מיט די ברוטאליטעטן פון די איינגעפירטע רעזשימען, ביז ביז די אומפארמיידליכע ענדערונג אין לאנד וועט קומען. אז אן ענדערונג וועט קומען, וועט מוזן קומען, אין דעם האבן כמעט אלע געגלויבט, דורך אלע ייאוש מאמענטן האט זיך דער דאזיגער גלויבן דורכגעריסן און געהאלפן שטארקן דאס געבראכענע געמיט. די אנגסט מאמענטן אליין אבער זענען געווען לענגער און פיינליכער און טיפער, מיטגעשלעפט מיט זיך אין דער טיפעניש אריין אויך די אויפבליצן פונעם גלויבן.

זעסטו אָפט זיך אַליין, און דו קלאָגסט איבער זיך אַליין, און דו שפּרייטסט פליגל איבער זיך אַליין. סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן בין איך שוין אַלט געווען איבער איין און צוואַנציק יאָר. מיינע ליפּן זענען שוין געווען באַדעקט מיט וואָנצעס, און מיינע באַקן און מיין קין מיט אַן אָנוואוקס פון אַ באָרד. מיין קאָפּ אָבער איז געווען אָפּגעשוירן ביז צום הויט, נאַקעט ווייס. אַזוי איז געווען די קאַטאָרגע-רעגולאַציע, ס'איז שוין געווען דאס פערדע יאר פון מיין זיין אין טורמע. איך האב מיין נאקעט אפגעשוירענעם קאפ, דעם ביז צום הויט נאקעטן, נישט ליב געהאט. איך האב געארבעט אין מינסקער טורמע ביי איינבינדעריי, אין מאסקווער בוטירקי ביי א שנייד מאשין וואס האט צוגעשניטן קאלענדארן, די ארבעט האב איך יא ליב געהאט.

אלס נישט איך רעכן אז ס'איז מעגליך און נישט איך רעכן אז ס'איז גאר נויטיג. וועגן טורמע-לעבן אין די צארישע צייטן אין רוסלאנד איז שוין אזויפיל דערציילט געווארן און געשריבן געווארן, די סאוויעטישע מושלים האבן איבערגענומען די רעזשימען און זיי נאך גרויליגער געמאכט. איך פרוביר ארויסצוהויבן פון אונטערן שיכט פון יארן נאר יענע איינציגע מאמענטן וואס האבן זיך איינגעגראבן אין מיין נשמה מיט א שארפער איינגראבעניש, און ס'איז אפשר נויטיג פאר מיר סוף כל סוף זיי ארויסצוציען פון דער איינגראבעניש, פארוואס איז עס נויטיג ווייס איך אליין נישט, אבער מסתמא איז עס יא נויטיג. מיט א וואך צו אביסל פריער פאר מיין אוועקגיין מיטן עטאפ קיין מאסקווער בוטירקי, זענען געקומען צו מיר אין טורמע טאטע מאמע צו געזעגענען זיך מיט מיר, איך האב זיי מודיע געווען וועגן מיין גרייטן זיך אין וועג אריין, איך האב נישט פארלאנגט אז זיי זאלן קומען ווייל ס'איז געווען פארבונדן פאר זיי מיט אן אנגעשטרענגטע רייזע, דערצו בין איך בכלל נישט געווען זיכער צו דער טאטע וויל קומען. נישט געקוקט אויף דעם וואס עס האט געקאנט מעגליך זיין אז מיר זאלן זיך שוין מער קיינמאל נישט זעהן. זענען זיי יא געקומען. ווען דער וועכטער האט אויסגערופן מיין נאמען, אז מען רופט מיך אין דער וויזיט אפטיילונג הינטערן מויער, האב איך פאראויסגעפילט אז דאס זענען זיי. איך בין געווען היפש צערודערט, איך האב באשלאסן ביי זיך צו מאכן זיי פילן אז דער רעזשים פאלט אויף מיר נישט שווער, בכלל בארואיגן

ס'איז נישט געווען איבעריק ליכטיק אין דער דאָזיקער אָפּטיילונג, אונטערן לענגלעכן געוועלב פֿונעם טויער. איך האָב ריכטיק נישט געקאָנט זען זייערע פֿולע פּנימער, סײַ צוליב די דראָטן, סײַ צוליב דער טונקלקייט. זייערע אויגן אָבער האָב איך קלאָר געזען דורך די דראָטן, אויך די ציקן, די צוקונגען פֿון זייערע ליפּן. די ערשטע רעאַגירונג פֿון דער מאַמען איז געווען, גלײַך נעמען וויינען. אבער דער טאטע, האב איך באמערקט, האט תיכף זי א צי געטון פאר דעם אקסל, ווי ער וואלט געזאגט, מיר האבן דאך עפעס אפגעמאכט. די מאמע איז גלייך געווארן פעסטער און קאנטראלירטער, גענומען רעדן, נאכפרעגן און איבערפרעגן מיט אן איינגעהאלטן קול. דער טאטע אבער איז געשטאנען נעבן איר און נישט געעפנט די ליפן, געשוויגן. ענדליך שטיי איך אנטקעגן דעם טאטן און דער מאמען ביי דער סווידאניע אין טורמע. איך בין זייער צופרידן וואס איר זענט געקומען, האב איך געזאגט. איך וואלט אוודאי געוואלט זען אויך די קינדער פאר מיין אוועקגיין פון דאנען, אבער איך פארשטיי אז ס'איז געווען שווער פאר זיי. זיי האבן טאקע געוואלט מיטפארן מיט אונז, זאגט די מאמע. וואס מאכן אלע? א דאנק השם יתברך, אלע שיקן דיר זייערע ברכות. ווי גייט עס אייך אין פרנסה, אויפן מארק מיט די געבעקס? ווי אלעמאל מיין זון, זאגט די מאמע, די קינדער העלפן ארויס, און ווי גייט עס דיר? פרעגט די מאמע מיט א קענטיגער אומזיכערקייט. איך ענטפער איר מיט א געמאכטער לייכטער שפאסיגקייט, דאס זעלבע מאמע ווי די זאגסט, ווי אלעמאל. האסט כאטש א נישקשה'דיג געלעגער, א קישן, א קאלדרע? ווי דען מאמע, איך שלאף אויף א גוטן מאטראץ. פון שטרוי? פרעגט די מאמע. פון היי, זאג איך, היי איז נאך ווייכער. זאגסט מיר דעם אמת? מען זאגט אז מען שלאגט אייך לעצטנס, אז מען זעצט אייך אריין אין פינסטערע קעלערס אין דער ערד, קארצערס רופט מען עס, דיך האט מען נישט אריינגעזעצט אהין? אויף וואס פאלט דיר איין מאמע? די מאמע ווערט שטיל אויף א ווייל, דער טאטע שטייט די גאנצע צייט און שווייגט. איך דערמאן מיך אין דער אויסגעדיכטער באגעגעניש מיט אים אין דער פינסטערניש פון קארצער, אין דער אויסגעדיכטקייט האט ער געשוויגן, אויך דא אויף דער וואר טוט ער דאס זעלבע, ער קוקט דורך די דראטן און שווייגט. אין מיין צענומענקייט פארגעס איך מיט א מאל צו אנהאלטן מיט די הענט די שטייפע אנגעצויגנקייט פון די קייטן אויף די פיס, זיי גיבן זיך א טרייסל און צעקלינגען זיך. ביידע געשטאלטן אויף יענער זייט דראט ציטערן אויף דער מאַמעס ליפּן ציקן אױף אין אַ געװײן. דער טאַטע גיט זי װידער זיך אַ צי פֿאַרן אַקסל און איר געװײן האַקט זיך שנעל איבער. זי פֿרעגט מיט אַ קול װאָס איך דערהער אים קױם. זײ זענען שװער אױף דײַנע פֿיס? נײן, מאַמע, זײ זענען נישט שװער. זײ װעגן אַ סך. זײ װעגן אין דער אמתן אַכט פֿונט, אָבער איך זאָג, גע, אַרום צװײ-דרײַ פֿונט. זײ זענען לײַכט.

איך טו א זאג. דו שווייגסט די גאנצע צייט, טאטע. דעם טאטנ'ס ליפן גיבן א צוג, און איך דערהער זיין קוים. וואס איז דא צו זאגן, לייוויק? אין דעם אופן ווי ער זאגט ארויס מיין נאמען, דערפיל איך א טיפע פארטייעטע צערטליכקייט, און אויך א מין פארלוירנקייט, א פארלעגנהייט. די מאמע דערפילט זיין פארלעגנהייט, זי נעמט צוריק איבער דעם טשיקאווען שמועס און זי זאגט. מיר האָבן דיר געבראַכט אַ פּעקל סוכּרות, פֿינף פֿונט צוקער און צוויי מאות פּאַפּיראָס. אַ גרויסן דאַנק, מאַמע! דאָס וועט מיר טאַקע צונוץ קומען אויפֿן וועג. דאַרפֿסט אפֿשר עפּעס נאָך? ניין, מאַמע, איך דאַרף מער גאָרנישט. דער טאַטע, זע איך, האַלט נאָך אַלץ אָן זײַן רוגז. דעם טאַטנס קאָפּ גיט זיך אַ הויב אויף, די מאַמע פֿאַרכאַפּט און זאָגט מיר מיט אַ סך האַרץ, וואָס פֿאַלט דיר אײַן, רוגז? וואָס פֿאַלט דיר אײַן? ווען ער איז געקומען פֿון דײַן משפּט, איז ער אַרײַנגעפֿאַלן אין שטוב אַ בלאַסער ווי די וואַנט און אַ זאָג געטאָן, ער איז אַ גזלן איבער זיך אַליין, מיר דאַרפֿן אים טײַער האַלטן. און די גאנצע צייט הערט ער נישט אויף צו רעדן וועגן דיר, און איבער דיינע בלעטלעך ציטערט ער ווי איבער אן אויג אין קאפ. ער האלט זיי פארשלאסן אין קאמאד און לאזט קיינעם נישט צו צו זיי. כ'בין צופרידן וואס איר האט באקומען מיינע בלעטלעך. באקומען, מיין זון, באקומען. און דא האב איך א זאג געטאן עפעס וואס איך האב נישט באדארפט זאגן. כ'בין צופרידן וואס דער טאטע האט זיי נישט אריינגעווארפן אין פייער. דער טאַטע האָט אַזש אָנגעכאַפּט זיך אין די דראָטן און זיך אַ טרייסל געטאָן, און די מאַמע האָט געפליסטערט, וואָס רעדסטו? וואָס רעדסטו? מאַלע וואָס מיט פינף יאָר צוריק איז געווען? דער טאַטע האַלט טייער דיינע פּאַפּירן, ער שטייט אָפט איבערן קאָמאָד און ליינט זיי, ס'גייען אים טרערן פון די אויגן. פאַרוואָזשע שטייט ער די גאַנצע צייט און שווייגט? דו קענסט דאָך דעם טאַטן, ער איז פון אַלעמאָל דאָך אַ שווייגער. יא, איך ווייס, אבער דאך, ווער ווייס. דער טאטע גיבט אומגעריכטערהייט א זאג, איך בין זייער צופרידן וואס דו קומסט צוריק אהיים פון וואנען דו ביסט אוועק. וואס מיינסטו טאטע? איך מיין דיינע בלעטלעך, די קייטן פון משיח, דו קומסט צוריק, דו מיינסט אזוי? דו מיינסט דאך אויך נישט אנדערש. פֿרײט עס מיך, מײַן זון. דאָ איז מיט אַ מאָל אױסגעװאַקסן דער װעכטער, זיך אַװעקגעשטעלט צװישן אונדז און אױסגעהילכט, סװידאַניע קאָנטשענאָ, װיזיט געענדיקט. דעם װעכטערס פּלײצע איז שױן נישט אָפּגעטראָטן, טאַטע-מאַמעס פּענעמער זענען פֿאַרשװוּנדן, און איך האָב נאָך אַ מאָל געכאַפּט זײער קול, זײַ געזונט! שרייב. ביים טויער צוריק גייענדיג צו מיין קאמער, גיט מיר א וועכטער אריבער דאס זעקל מיט די סוכארעס, צוקער און פאפיראסן. איך טראג עס אין איין האנט און מיט דער צווייטער צי איך אן די קייטן, זיי זאלן מיר צו פיל נישט קלאפן אין די קני. ס'איז שוין געווען צו אוונט צו. די אוונט זון האט זיך אפגעשלאגן אין די פארגראטעוועטע שויבן פון די פענסטער, די שויבן האבן געשטראלט מיט לויטערן גאלד. ס'איז מאדנע געווען צו זעהן אזא וואונדערליכע גאלדלויטערקייט אויף די שויבן פון א טורמע. ווילאנג שוין אז איך האב אזאנס זון-גאלד נישט געזעהן, אזוי לאנג, אזוי לאנג. ס'איז מיר אויסגעקומען אז איך גיי נישט אין טורמע אריין, נאר אין א פארכישופטן אוונט-פאלאץ אזא.

די מחנה כמעט אויף א העלפט פאליטישע און קרימינעלע, אלע מענער אחוץ דריי פרויען, צוויי קרימינעלע קאטארזשאנקעס און איינע א פאליטישע. רייע. באקענט האב איך זיך מיט רייען שוין לאנג, דורך די טורמע פענסטער ארויסקוקנדיג אין די שעה'ן פון הויף-שפאציר. דורך די פענסטער גיט זיך איין אמאל, ווען די הויף-וועכטער קערן זיך ערגעץ אַוועק, דורכצוּוואַרפן זיך מיט קורצע ווערטער מיט די, וואָס שפּאַצירן פאַרביי דאָס פענצטער פון דיין קאַמער. עס גיט זיך איין אַמאָל אַפילו אַפילו אַראָפּצוּוואַרפן אַ צעטעלע און אַזוי אַרום פאַרפירן באַקאַנטשאַפט, אַמאָל נאָענטע באַקאַנטשאַפט און אַמאָל אַפילו אַ פלירט ביז צו פאַרליבטקייט. עס נעמט נישט לאַנג און די פיזישע טורמע-ווענט

מיר האבן זיך גלייך געשטעלט איינע נעבן די אנדערע ביים גיין מיטן קאנוואוי צו דער באן, קייטלעך אויף די הענט און זעקלעך אויף די פלייצעס, מיר האבן געזען צו האלטן זיך איינע נעבן די אנדערע אויך ביים אריינקומען אין וואגאן און ביים פארנעמען פלעצער אויף די הילצערנע הארטע בענק. די רייזע קיין מאסקווע דארף נעמען ארום א מעת לעת און אמאל מער, עס ווענדעט זיך אין דעם קאנוואוי-אפיציר, אמאל קען ער פארהאלטן דעם וואגאן און צוטשעפען אים צו א צווייטן צוג, איז עס דער איינציגער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און פריי שמועסן צווישן זיך. אונזער באקאנטשאפט איז שוין געווען אן איינגעשטעלטע, געטראגן שוין אפילו דעם כאראקטער פון פריינטשאפט. איך האב עטליכע מאל אפילו געהאט איבערגעשיקט איר דורך פארשידענע וועגן אייניקע פון מיינע לידער, און אויך מיינע פאעמעס, און זי האט מיר צוריקגעשיקט צעטעלעך מיט אירע מיינונגען, אירע מיינונגען זענען געווען אפענע און אויפריכטיג, גאנץ אפט שארפע און דרייסטע, מערסטנס זענען מיינע זאכן איר געווען געפעלן, דאס איז געווען גענוג אנצוצינדן מיך מיט פאנטאסטישע פארשטעלונגען וועגן איר, הגם איך האב גוט געוואוסט אז ס'איז נישט מער ווי פאנטאסטישקייט. פֿאַר דער טורמע האָבן מיר זיך נישט געקענט. אין מאָסקװער בוטירקי, אַז מיר װעלן אָנקומען, װעלן מיר זיך געװיס פֿונאַנדערשײדן. קײנער פֿון אונדז װײס נישט זײַן װײַטערדיקן גורל. קײנער פֿון אונדז װײס נישט, אין װעלכער טורמע ער װעט לענגער אָדער קירצער זיצן, און אין װאָס פֿאַר אַן אָרט אין סיביר ער װעט מגולגל װערן. עס קאָן געװיס זײַן, אַז מיר װעלן זיך שױן מער קײנמאָל אין ערגעץ נישט באַגעגענען. און דער איצטיקער מעת לעת אין יאגנדיקער ארעסטאנטן וואגאן, דער איינציקער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און רעדן פּה אל פּה. איך האב געוואוסט אז רייע האט שוין א מאן אויך א פארמשפּטער אויף קאטארגע און שוין לאנג אן אוועקגעשיקטער קיין סיביר. איך האב אויך געוואוסט אז זי האט שוין א קינד פון א יאר פיר וואס האדעוועט זיך ביי איר אלטער מאמען. אויפן פרויען קארידאר אין טורמע האט רעיא געשמט ווי איינע פון די סאמע בראווסטע קאטארזשאנקעס, זי האט אפילו איינמאל צוליב א צוזאמענשטויס מיט דער הויפט פרויען אויפזעהערין דורכגעפירט א אינדיווידועלן הונגער סטרייק אין משך פון פיר מעת לעת, אויפגערודערט מיט אים די גאנצע שטאט, ביז די טורמע אדמיניסטראציע האט געמוזט נאכגעבן רעיא'ן אלע אירע פאדערונגען. ערשט איצט האב איך געהאט א געלעגנהייט צו זעהן איר פנים. זי איז נישט געווען קיין איבעריג שיינע, אבער איר פנים פארמאגט אין זיך א סך חן, געמישט מיט אן אויסטערלישער שארפקייט וואס גיט צו דעם חן אירן א באזונדערע רייצונג. אירע אויגן גרויסע קוקן אויף אייך ווארעם און טרויעריג, זי האט ליב פון רגע צו רגע אראפצולאזן די וויעס, צומאכן די אויגן ווי אין א דרימל אזא, און זיי צוריק עפענען. דורכגענומענע ווי מיט נייער דערוואכונג, די אויבערשטע ליפּ אירע עטוואָס פֿולער פֿון דער אונטערשטער, איר מויל אַן אויסדרוק פֿון פֿאַרשלאָסנקייט, אין דער זעלבער צייט ליגט אין ביידע ווינקלען פֿון אירע ליפּן אַ פֿאַרבאָרגענער שמייכל, וואָס בעט זיך, רופֿט מיך אַרויס. זי איז אַ הויכע, איר קאָפּ עטוואָס אַראָפּגעבויגן.

ווען מען איז שוין אבער אין וואגאן, ארומגערינגלט מיט דער פעסטער באוואפנטער וואך, איז שוין קיין שום מעגליכקייט צו אנטלויפן נישטא. עס טרעפט אבער א קאנוואוי אפיצער אן אכזר, און ער האט הנאה ארויסצואווייזן זיין מאכט איבער אייך, זיין רשעות, און ער טוט אייך נישט דעם חסד צו באפרייען אייערע הענט פון די קייטעלעך. מוזט איר זיצן מיט אייערע ביידע צונויפגעקייטלטע הענט, נישט צו קענען אראפנעמען פון זיך אפילו אייער אויבערחאלאט. איר דארפט זיצן אזוי די גאנצע צייט ביז דער קאנוואוי שטעלט אייך צו אהין וואוהין ער דארף אייך צושטעלן. כל זמן איר זענט אין די הענט פון דעם קאנוואוי אפיציר קען ער טון מיט אייך אלץ וואס זיין הארץ גלוסט. ער קען אייך שלאגן, ער קען אייך אפילו דערלאנגען מיט זיין שווערד און אפילו אריינשיסן א קויל אין אייך און נאכדעם צושטעלן א באריכט אז איר האט געמאכט א פארזוך צו אנטלויפן. איך דארף זאגן אז אין יענע יארן האבן די מערסטע קאנוואוי אפיצירן שוין אפגערעדט פון די געווענליכע זעלנער אונטער זייער קאמאנדע אויפגעפירט זיך מער ווייניגער לייטיש, אייניגע אפילו גוטהארציג, געווען אבער אויסנאמען, סאדיסטן וועלכע האבן אין משך פון מעת לעת צי לענגער וואס איר זענט אונטער זייער מאכט פארוואנדלט די רייזע אייערע אין א ארעסטאנטן וואגאן אין א גיהנום ממש. גראָד איז אַזאַ אַן אַכזר געווען אונדזער דעמאָלסטיקער קאָנוואָי-אָפֿיציר. אָט קומט ער אַרויס פֿון זײַן צימערל-אָפּטיילונג אין וואַגאָן אין באַגלייטונג פֿון עטלעכע מקורבים סאָלדאַטן, לאָזט זיך גיין פֿון באַנק צו באַנק, רופֿט אויס יעדנס נאָמען און פֿאַרצייכנט. ער איז אַ נידעריקער, אַ דאַרענקער, שפּיזיקע שטאָלענע אויגן, אַ לענגלעך מויל מיט דינע פֿאַרשפּיצטע וואָנצעלעך איבער זײַן ליפּ, ער איז אנגעטאן אין אן עלעגאנטן מונדיר, שטייף פארגארטלט, די שווערד אויף איין זייט, אויף דער צווייטער א רעוואלווער, און א ניי גלאנציגן לעדערנעם טאש. ווען ער פארענדיגט די רעוויזיע גיט עימיצער פון אונז א פרעג פארוואס ער הייסט נישט אראפנעמען די קייטן פון אונזערע הענט. נישט וואגן ביי מיר עפעס צו פרעגן, פון מיר עפעס צו פארלאנגען, טוט ער א ברום מיט גרימצארן, נישט וואגן! מיר קענען דאך אבער נישט זיצן מיט פארשמידטע הענט א גאנצע נאכט, פארוואס עפעס נאר א נאכט גיט ער זיך א קרים, אויך מארגן דעם גאנצן טאג, איר קאנט נישט? וועט איר קענען, ביי מיר וועט איר קענען. ער לאזט זיך צו זיין וואגאן אפטיילונג, און מיר זעען ווי ער גיט א ווינק צו זיינע באגלייטער, אנווייזנדיג מיט זיין פינגער אויף די פרויען. איינער פון די באגלייטער רופט אויס די נעמען פון די צוויי קרימינעלע פרויען, ער רופט זיי גיין מיט אים אין אפיצירס אפטיילונג, די צוויי פרויען הייבן זיך אויף און גייען, פארשווינדן אין דער אפטיילונג. אין עטליכע מינוט ארום דערהערן מיר פון דארט הילכיגע קולות, פארשייטע אויסרופן, צופרידענע פרויען געלעכטערס. אלע מיר פאליטישע ווערן אויפגערודערט, וואכיג אנגעשפיצט איבער דעם גורל פון רייען, צי זאל אים, דעם אפיציר, נישט איינפאלן אויך זי צו רופן צו זיך אין זיין אפטיילונג. מיר רוקן זיך צו נאָך ענגער איינער צו דעם אַנדערן, רינגלען אַרום רייען ווי מיט אַ שוץ-רינג, מאַכנדיק פּלאַץ פאַר איר וואָס ווייטער פונעם דורכגאַנג. רייע גיט אַ זאָג צו מיר, איך האַלט זיך איצטער נאָך נענטער אויף מיין פּלאַץ נעבן מיר. און צו אַלע אונזעריקע, זייט נישט צעשראָקן, חברים, אויך איך בין נישט צעשראָקן. אָבער זיין אויף דער וואַך דאַרפן מיר. אין דעם קומט ארויס איינער פון דעם אפיצירס מקורבים און רופט אויס רייעס נאמען. אלע גיבן מיר א זאג ווי מיט איין קול, די חברטע רייע זיצט דא און וועט זיצן דא. יאגט ארויס דער אפיציר אליין פון זיין צימערל, גיט זיך א טראג צו אונז, בלייבט שטיין אנטקעגן אונז אין אן ארויסרופנדיגער פאזע, א בונט? קריצן ארויס זיינע ציין. ניין נישט קיין בונט זאגן מיר, אבער אונזער חברטע וועט זיצן דא מיט אונז, איך קען אייך אלעמען אויסשיסן דא ווי די הינט, מיר אלע שטעלן זיך אויף און זאגן שיסט! רייעס קול שניידט דורך דורך ווי א שארפער שטאל, שיסט מיך אליין, מיך אליין, איך וועל זיך פון מיין ארט נישט רירן! אלע סאלדאטן קוקן מיט פארוואונדערטע אויגן, מיר פילן זייער שטומע סאלידאריטעט. דער אָפֿיציר שווײַגט אַ ווײַלע. ער איז אין אַ פֿאַרלעגנהייט. ער נעמט אונדז אַלעמען דורך, אָנשטעלנדיק זײַנע אויגן אויף יעדן איינעם פֿון אונדז באַזונדער און אויך אויף זײַנע זעלנער און גיט צום סוף אַ זאָג, זאָל זי זיצן די פֿאַרזעעניש, און איר אַלע הינטישע זין, איר וועט בײַ מיר אַלע זיצן די גאַנצע צײַט ביז מאָסקווע מיט פֿאַרשמידטע הענט. כ'וועל אײַך די קייטלעך נישט אַראָפּנעמען פֿון די הענט. און צו די וועכטער ביי דער זייט זאגט ער ווי מיט אן אויסגעשריי, די קרימינעלע באפרייט פון די האנט קייטלעך, אויב זיי דארפן עפעס, קויפט זיי אויף די וואקזאלן, און זיי, ער טייטלט מיטן פינגער אויף אונז, זיי לאזט פגרן, אפילו קיפּיאטאק נישט געבן זיי. ער גיט א שפרינג אפ ווי אן אפגעבריעטער און יאגט אריין אין זיין צימערל. אלע טוליען מיר זיך אריין אין אונזערע הארטע און ענגע פלעצער מיט א געפיל פון נצחון. געמישט אין דער זעלבער צייט מיט א מין איבלדיגער פארשעמונג, עפעס אזא מין געשמאקלאזער ניצחון. מיר זיצן און שווייגן א היפשע צייט, די זעלנער וואס שטייען ביי די פארהאקטע פענסטערלעך און ביי די טירן קוקן אויף אונז מיט שטומע פריינטליכע אויגן, אויך זיי שווייגן, זיי האלטן די ביקסן אין זייערע הענט און גיבן זיך נישט קיין ריר. רעיא זעה איך קוקט אנגעשטרענגט אויף מיר, זי וויל עפעס זאגן, איך זיץ ווי פארזינקען אין זיך, אינגאנצן צורודערט. איך שפיר אבער איר קוקן אויף מיר, און כ'בין גערן זי זאל איבעררייסן די שטילקייט, זי זאל טאקע עפעס זאגן. קאפיטל עלף.

לאָזן זיך ביז שפּעט אין דער נאַכט הערן אַלץ אויפֿרײַסנדיקער און הילכיקער, פֿריילעך-שיקערע אויסגעשרייען און געלעכטערס. רייע, גיט ענדלעך אַ זאָג צו מיר! ס'פֿאַרדריסט מיך, וואָס צוליב מיר דאַרפֿט איר די גאַנצע נאַכט זיצן מיט פֿאַרשמידטע הענט? צוליב אײַך, רייע, איז כּדאַי, זאָג איך. כּדאַי? איר מיינט טאַקע? אַוודאי מיין איך עס! איך האָב אַפֿילו אַ געפֿיל פֿון פֿרייד צוליב דעם. זי שטעלט אָן אױף מיר די ברײט צעעפֿנטע אױגן. פֿון פֿרײד, זאָגט איר? יאָ, פֿון פֿרײד. פֿאַר װאָס פֿרעגט איר עס איבער? שױן אײנמאָל אַ פֿרײד אײַנצושטעלן דאָס לעבן צוליב אַ פֿאַרזעעניש. איר שפּאַסט, רײע? כ'װאָלט טאַקע באַדאַרפֿט שפּאַסן, אָבער עס שפּאַסט זיך נישט. װאָס פֿאַר אַ זין האָט עס צו איבערחזרן אַ מניװלס װאָרט? װײניק זידל-װערטער האָבן מיר זיך אָנגעהערט אין משך פֿון די טורמע-יאָרן. מען דארף זיין שוין צוגעוואוינט. יא, איר זענט גערעכט, זאגט רעיא, איר זענט גערעכט. אוודאי טוט מיר הנאה וואס איר האט געזאגט אז צוליב מיר איז כדאי געווען. הגם ס'איז נישט שייך צו רעדן וועגן כדאי. כדאי איז צופיל געזאגט. צופיל. זעהט. פארליבט זיך נאר נישט אין מיר, איך בעט אייך. זעה איך אויס ווי א פארליבטער? כמעט. און אויב יא איז וואס? אויב יא וועט עס נישט טויגן. פארוואס וועט עס נישט טויגן? רעיא קוקט פאראויס פון זיך און רעדט אזוי ווי צו זיך אליין. ס'איז גלאט מאדנע זאג איך אייך, זייער זייער מאדנע, קייטן זאלן זיך פארליבן אין קייטן. און זאל איך אייך וועלן ארומנעמען, וועלן אייך ארומנעמען קייטן, קלינגענדיגע רינגען, און דאס זעלבע איר ווען איר זאלט עס וועלן טוהן. אוודאי וואלט איך עס וועלן טוהן. נו גוט, זאל דוכטן אז איר האט עס געטאן, און איר, יא, אוודאי, זאל דוכטן אז אויך איך האב עס געטאן. איר זעט, אלע אונזערע פרובירן איינדרעמלען, די קעפ בייגן זיך ארונטער. איר ווייסט וואס איך וויל אייך דערציילן? איר ווייסט דאך געוויס אז איך האב שוין א מאן און א קינד, א פיר יאריג מיידעלע. יא איך ווייס, איר ווייסט דאך געוויס אז אויך מיין מאן איז אויף קאטארגע, איך האב אים ליב, שטארק ליב, אבער וואו ער איז ווייס איך נישט, נישטא קיין ידיעות פון אים לעצטנס, איז עס נישט מאדנע? וואס מיינט איר מאדנע? דאס וואס איך ווייס נישט וואו ער איז? דאכט זיך אז מען איז אויף קאטארגע איז דאך נאטירליך אז איך זאל נישט וויסן וואו ער איז, און דאך באפאלט מיך א פחד געדאנק, צו איז ער בכלל פאראן ערגעץ? ער איז פאר'משפט אויף אכט יאר, איר ווייסט דאך שוין אויך אזוי גוט ווי נישט צו באגרייפן, עס איז די צייט. יא, זאג איך, מיך פייניגט זייער אפט דער ענין צייט. אויך מיך, זאגט רייע איך אט פארן מיר, זאג איך, אינעם וואגאן פון צייט. שטעלט אייך פאר אז ס'איז איר וואגאן. נישט דעם צאַרס און נישט דעם קאָנװאָיס, נאָר דער צײַטס איז װוּ אַהין פֿירט זי אונדז אין איר װאַגאָן די אײביקע. ריכטיק, ריכטיק, האָט רײַע װי אױסגעשריגן, כּמעט. איר האָט גוט געזאָגט, װאַגאָן פֿון צײַט, די אומבאַגרײַפֿלעכע, די אײביקע קאָן אונדז אַזױ פֿירן אײביק אין איר װאַגאָן. אײביק מיט די קײטן אױף די הענט. אײביק מיט די קײטן. רײַעס אַקסלען האָבן אַ ציטער געטאָן. איר האָט אַ ציטער געטאָן, זע איך, טאָ לאָמיר נישט רעדן װעגן דעם. און איר האָט אַ נײַגונג, זע איך, זאָגט רײַע, צו פֿאַרסימבאָליזירן דאָס פּשוטסטע, דאָס קאָנקרעטסטע. און איר זענט דאָך נאָך גאָר יונג, גאָר יונג. איך האב עס באמערקט אפילו אין אייערע לידער, אין אייער פאעמע וואס איר האט מיר איבערגעשיקט מיט א צייט צוריק צום ליינען. זיי זענען אייך נישט געפעלן? זיי זענען מיר יא געפעלן. איך האב דאך אייך געשריבן וועגן דעם אין אפאר צעטעלעך. פון דעסטוועגן, אין דער מינוט טראכט איך אז אונזער זיצן ווי מיר זיצן איצט, מיד און צונויפגעדרוקט און מיט קייטן אויף די הענט, איז נישט אזוי לייכט צו פארסימבאליזירן. איך זוך ווערטער ווי אזוי אויפצוקלערן. אויב מיר זאלן עס נישט טוען, זאג איך, וועט אונז טויזנט מאל ערגער זיין. פרובירט אדרבה צו זען אונז אלעמען ווי מיר זיצן דא, פרובירט אונז זען אין דער פולער רעאלקייט, אין אט דער פולער געמיינער קאנקרעטיגקייט. קוקט נאר אן ווי מיר אלע זעען אויס, קוקט נאר אן. רייע האט צוגעטראגן איר פארקייטלטע הענט צו מיינע ליפן און זיי פארמאכט. רעדט נישט אַזױ, האָט זי געזאָגט מיט אַ װאַרעמען קול. איך האָב צוגעטראָגן מײַנע פֿאַרקײטלטע הענט צו אירע און צוגעדריקט אירע הענט צו מײַנע ליפּן, זײ אַ קוש געטאָן. נאָך אַ נס, װאָס מע קען אױך ליפּן נישט אָנטאָן קײן קײטן און זײ צונױפֿשמידן, זאָג איך. איבער אַלע מײַנע אײבערן גיסט זיך פֿונאַנדער אַ זיסע פֿרײד. רײַעס ליפּן צעשמײכלען זיך אומעטיק. פֿון דעסטװעגן פֿאַרגעסט נישט נאָך אַ מאָל, אַז מען האָט מיך אָנגערופֿן פֿאַרזעעניש. איך זע, אַז איר פֿאַרגעסט עס טאַקע נישט. װײַזט אױס אַזױ. אַפֿילו װען עס קומט פֿונעם מױל פֿון אַ קאָנװאָי-אָפֿיציר? טאַקע מאָדנע, זאָגט זי צו זיך אַלײן, אָבער עס זעט אױס, אַז אַ פֿרױ ארט עס. נאך א לאנגן שווייגן זאגט רייע ווייטער, איר ווייסט וואס איך וועל אייך דערציילן? איידער איך און מיין מאן זענען געווארן מאן און ווייב, זענען מיר געווען צוזאמען ארום צוויי יאר צייט אנפירער פון א אומלעגאלער בונדישער דרוקעריי. ביז דעמאלט האבן מיר זיך קוים געקענט, מיר האבן זיך אויפגעהאלטן אין א קעלער און געדרוקט אלץ וואס איז נויטיג געווען פאר דער רעוואלוציאנערער באוועגונג. מיר האבן צוליב קאנספיראציע פיגורירט פאר די ארומיגע שכנים ווי מאן און ווייב, אבער מיר זענען עס נישט געווען, אין משך פון די צוויי יאר האבן מיר זיך איינער צום אנדערן נישט צוגערירט, מיר זענען געשלאפן אין איין בעט, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ אינעם קעלער פאר צוויי באזונדערע געלעגערס, האבן מיר אויך אין די נעכט זיך אויסגעהיט פון צורירן זיך איינער צום אנדערן, נישט געוואלט אויסנוצן די שליחות אונזערע וואס מיר האבן זי באטראכט ווי א הייליגע שליחות פאר פערזענליכע קערפערליכע צוועקן, עס איז איז עס אונז אנגעקומען לייכט צו צאמען דער הויפט אונזערע הענט, זייער נישט לייכט, אבער מיר האבן זיך גובר געווען, ערשט נאך די צוויי יאר אז עס האט זיך געענדיגט אונזער שליחות זענען מיר געווארן מאן און ווייב, אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס מיר האבן גערעדט וועגן קייטלעך אויף די הענט. איך פארשטיי וואוהין איר ווינקט אן, איך פארשטיי. עס קען אונז, הייסט עס, אמאל ארומכאפן א געדאנק אז עס איז נישט דא קיין חילוק צווישן אייגענע קייטלעך אויף די הענט און צווישן די קייטלעך וואס עס טוט אונז אן אן אכזריות'דיגער קאנוואי אפיציר. אָ, זאָגט עס נישט אַזױ אָפֿן, אַזױ שאַרף! כאַפּט רײע אָן מײַנע געקײטלטע הענט מיט אירע געקײטלטע הענט. זאָגט מיר בעסער, איר זענט פֿאַר דער טורמע געװען שױן פֿאַרבונדן מיט אַ פֿרױ? נײן. מיר װערן שטיל, מיר שװײַגן. רײע רײַסט איבער די שטילקײט. איר װײסט, אײַער אַרױסגעזאָגטער געדאַנק אז עס קען מיט א מאל נעמען דוכטן אז ס'איז נישטא קיין חילוק, האט מיך אויפגערודערט. איר האט עס ארויסגעזאגט אזוי אפן, אבער מיך אליין איז דער דאזיגער געדאנק שוין עטליכע מאל באפאלן לעצטנס. איך בין נאך אלץ א גלויביגע רעוואלוציאנערקע און א גלויביגע אין דעם בארוף פון דעם סאציאליסט,

מיך שלעפן צו זיך אין זיין צימערל. איך זאג אייך אז מערער וויפיל ער האט געוואלט מיך, האט ער געוואלט ארויסווייזן זיין מאכט איבער אונז, און ער האט טאקע ארויסגעוויזן, און ער איז געוויס צעפרידן, ער איז גליקליך וואס ער האלט אונזערע הענט פארקייטלט. איינער אין מאכט איבער א גאנצן וואגאן מענטשן. און האט הערט גיט א טראכט און שטעלט אייך פאר, אונזער אנגעפילטער וואגאן מיט ארעסטאנטן איז נישט קיין צארישע וואגאן, נאר א וואגאן פון א רעגירונג נאכן צאר. א רעוואלוציאנערע רעגירונג פירט אונז קיין סיביר. וואס רעדט איר? שריי איך כמעט אויס. איך אליין האב מורא פאר דעם געדאנק, אבער דעם אפיצירל'ס פנים האט צעגרוילט מיין מח און מיין הארץ. מיטאמאל קען אָט דאָס פּאָנעם אויפֿשווימען אויך אין דער נײַער געהאָפֿטער אָרדענונג, אָט דאָס אָפֿיצירל קען אויך אין דער נײַער אָרדענונג מיט אַ מאָל אַרויפֿשווימען, קריגן מאַכט אין די הענט, ווערן אַ דעה-זאָגער און טאָן-געבער, מיט וואָס זענען מיר באַוואָרנט? זאָגט, אַז ער איז איצט אַ מניוול, ווי אַזוי וועט ער מאָרגן אָדער איבערמאָרגן ווערן אַנדערש?

צוליב געזעץ דארף ער עס נישט, איז צוליב וואס? אירע רייד נעמען מיר דורך ווי א פייער, זיי טרייסלען מיך אויף, זיי זענען פאר מיר אומגעריכט. אויב אזוי וועל איך פירן אייער געדאנק נאך ווייטער, האב איך געזאגט, פארוואס נאר מורא האבן פארן אכזריות'דיגן אפיציר? פארוואס נישט מורא האבן אויך פאר זיך אליין, אז מיר אליין זאלן צומאל נישט טון דאס זעלבע וואס דאס אפיצירל? רייע האָט אָנגעשטעלט אירע אויגן אויף מיר. וואָס מיינט איר צו זאָגן? אייערע אייגענע ווערטער, נאָר איך וויל זיי ציען אַ ביסל ווייטער, כאָטש איך בין זיך מודה, אַז דאָס האַרץ פֿאַלט אין מיר איין. אָט לאָמיר זאָגן, איר, רייע, קריגט אַריין די מאַכט, און איך וועל אין עפּעס נישט מסכּים זיין מיט אייך, וועט איר מיר אָנטאָן די זעלבע קייטן אויף די הענט, און דאָס זעלבע פֿאַרקערט, זאָל איך אַריינקריגן די מאַכט, און איר וועט אין עפּעס נישט מסכּים זיין מיט מיר, וועל איך זיין דאס אפיצירל. מיר גייען ביידע ארונטער פון זינען האט רייע ווי א קרעכץ געטאן. מיר זינדיגן מיט אזוינע געדאנקען. מיר רעדן שלעכטס אויף אונזערע אייגענע חלומות און האפענונגען. ניין האב איך געזאגט, נישט פון זינען, און נישט דער חלום איז שלעכט, נאר דער מענטש איז קלענער פון זיין חלום. אט דערמאן איך זיך אן געוויסע מאמענטן אין מיין צוזאמענלעבן מיט חברים אין טורמע ווען איך אליין האב געהאנדלט נידערטרעכטיג. איר? נידערטרעכטיג? רייע לאכט זיך הילכיג פונאנדער. איר? יא איך. צו וואס זאלט איר רעדן שלעכטס אויף זיך אליין? נו אדרבה דערציילט, אין וואס איז באשטאנען אייער שלעכטע האנדלונג? דערציילט. ווען איך וואלט וויסן אז ס'איז נישט דאס איינציגע מאל וואס מיר זעען זיך וואלט איך דערציילט. איך פארזיכער אייך אז איך וועל מיין גוטע מיינונג וועגן אייך נישט בייטן, מסתמא, אבער איך האב מורא צו ריזיקירן. איר ציט מיך אן, איר מאכט מיך נייגעריג, איך וויל טאקע וויסן וואס פאר א האנדלונג אייערע איר האלט פאר נידערטרעכטיג דערציילט, איר זענט מיר טייער. איך יישב זיך און דערנאך זאג איך אנטשלאסן, ניין, נישט איצט.

אויך רייע'ס קאפ הייבט אן ארונטערצופאלן אונטער דער שליטה פון שלאף, אויך מיין קאפ. סוף פון זייט איינס קאסעט דרײַ.